מיט פּיץ און פּיטער און און שמאַלץ און פֿעפֿער און און זאַלץ אַ ביסל מעל צו מאַכן די וואַרניטשקעס אַז זײער באַטאַשני אױ געװאַלד! װי נעמט מען? וווּ נעמט מען יעצט עכשיו זה מילה מאוד קשה א לאקשן ברעט? זה מילה מאוד קשה א לאקשן ברעט זה קרש? זה קרש? א לאקשן ברעט צו קאטשען?

הבנת מתוק שלי? יפה. חשוב'ע צוהערער, איינע פון די זאכן וואס זעען זיך בולט ארויס אין דער לעצטער מלחמה, כאטש א זייטיגע זאך, אפשר זייער א זייטיגע זאך, אבער עס איז פארט א זאך וואס זעט זיך ארויס א נייעס, דאס איז די ראלע וואס עס שפילן די סאלדאטקעס, די זעלנערינס, אויף דער מיליטערישן פראנט אין דעם ערשטן טאג שמחת תורה און איצט שפעטער. מען זעט אין עזה פאס גייען אריין אין די רייען פון דער מלחמה אין פארשידענע אמטן די סאלדאטקעס, און עס זעט אויס איצטער אז דער וויכוח וואס מען האט נאך אלץ געפירט אין א געוויסער זין וועגן דעם אויף ווי ווייט דארף מען ארייננעמען פרויען און מיידלעך אין די מיליטערישע פארשידענע פאכן, זעט אויס אז ס'וועט ווערן אסאך קלענער נאך די מלחמה. פארשטייט זיך מ'קען ארומרעדן דעם ענין פון פארשידענע הינזיכטן וועגן דעם כח וואס פרויען האבן, פיזיש און אזוי ווייטער, און אויכעט מענטאל, אבער איין זאך וואס איך מיין האט אפגעהאלטן פריער, פון ארייננעמען פרויען האט זיך טראגיש אויסגעלאזט, דאס הייסט אריינגענומען דער באשלוס אז א פרוי א מיידל זאל אריין גיין למשל אין עזה פאס האט מען פריער זייער מורא געהאט, און אויכעט אגב מען האט גערעדט וועגן דעם אויכעט בשעת ס'זענען אנגעהויבן געווען די ערשטע פילאטן פרויען, האט מען געטענה'ט אז אויב א פרוי וועט פאלן אין די הענט פון די כאמאסניקעס אדער סתם נישט נאר כאמאסניקעס פון דעם שונא איז דאס זייער א גרויסער אונגליק און ס'איז אנדערש ווידער א מאנסביל און איצט האט עס זיך אויסגעלאזט נישט ווייל ס'איז א גוטע זאך נאר מ'האט טאקע געזען אז זיי קענען טון די שרעקליכסטע זאכן און זיי האבן דאס טאקע געטון ווי מיר הערן פון די פארשידענע עדות'ן אבער עס איז שוין געשען, דאס הייסט אז מען וועט איין כאפן חס ושלום א סאלדאט אדער א זעלנערין וועט עס נישט האבן די זעלבע באדייט פאר די גאנצע מדינה ווייל עס איז שוין פאראן דארטן צום אומגליק צום טרויער זענען פאראן דארט ביי די הענט פון די כאמאסניקעס עטליכע צענדלי צענדליגער סאלדאטקעס. און בכל אופן ווי קודם וועגן דעם עניין פון זעלנערינס האט געשריבן לאה גארפינקעל א כ'ווייס נישט אן ארטיקל צי א שטיקל אין אידיש בראנזשע אזוי, די זעלנערין שווייג פון תל אביב לאה גארפינקעל. צוריק מיט יארן האט די אומפארגעסליכע זינגערין רחל אטאס. געזונגען דאס הארציגע ליד חיימקע שלי. חיימקע מיינס, מיין חיימקע. א ליד וועגן א אידישן סאלדאט וואס איז געווען נישט שמשון א גיבור, נאר אן אויסגעשפראכענער קוני'לעמל. היינט וויל איך באשרייבן די מיליטערישע קאריערע פון אן אנדער קוני'לעמל, דאס מאל א קוני'לעמלין, א מיידעלע פון תל אביב. דאס מיידעלע איז געבוירן געווארן צוזאמען מיט דער מדינה, און האט געזאלט זיין א ממש'דיגע סברא. אבער זיין מאיאסטעט דער מלך פון ענגלאנד האט אנדערש געוואלט, און זי איז געבארן געווארן אין ציפערן. דער דאזיגער מלך האט זי געוואלט האלטן צוזאמען מיט אירע עלטערן אין ציפערן אפילו נאכדעם ווען די מלחמה איז שוין אויפגעשטאנען. זיין אויסערן מיניסטער, בעווין, האט אונטערגעחתמעט מיט די אראבער א פאפיר אז ער וועט נישט ארויסלאזן די יונגע מעפילים פון ציפערן כדי צו מאכן לייכטער פאר די אראבער דעם קריג קעגן די אידן. דער טאטע פון אט דעם מיידעלע האט זיך פארשטעלט פאר אן אלטן שיכור וואס איז אומפעאיג צו דינען אין מיליטער, און אזוי ארום איז די קליינע משפחה עולה געווען קיין ישראל. ער איז געווארן א שטאלצער סאלדאט אין דער אידישער ארמעי, נאר דעם העכסטן פונקט פון א מענטשליכער שטאלץ האט ער דערגרייכט מיט אכצן יאר שפעטער, ווען זיין טאכטער איז געווארן א סאלדאטקע. לאמיר אייך איבערגעבן עטליכע אינטערעסאנטע פרטים פון איר מיליטערישע קאריערע. דעם פֿיר און צוואַנציקסטן סעפטעמבער נײַנצן זעקס און זעכציק איז דאס מיידעלע, אין דער באגלייטונג פון דער מאמען און מיט דער וואליזקע מיט דער וואליזקע גרויס ווי א הויז, אחוץ דעם קלאוויר האט די מאמע איר איינגעפאקט אלץ. בקיצור געקומען מיט די וואליזקע מיט די וואליזע אנגעקומען קיין יפו, פון דארט זענען די אויטאבוסן געפארן אין די קאזארמעס. ווארטנדיג אויפן אויטאבוס האבן די מאמע און דאס מיידעלע פארשפילט דעם ערשטן שאנס פאר שלום מאכן צווישן די אראבער און אידן. אט די מעשה, אן אלטישקע אראבערין פון יפו איז געקומען צו דער מאמען מיט אן אינטערעסאנטן פארשלאג. גברת, איר האט א שיין וואויל מיידעלע, איך האב א שיין וואויל יונגעלע, פארוואס זאל זי גיין אין מיליטער? פארוואס זאל ער ווארפן שטיינער? ווען מיר אראבער, ווען מיר אידן, ווער מיר אראבער, ווער מיר אידן, מיר זענען אלע מענטשן, קומט צו מיר, וועט איר זען מיין זון, אן אוצר, די ביידע וועלן כאפן א שמועס און געענדיגט די מעשה, זי וועט זיין ביי מיר ווי א מלכה, אזא מין שידוך קען מען גוט אויפטון אין אונזער מיאוס'ער וועלט. די מאמע איז נישט מסכים געווען, דער שידוך און דער שלום זענען מסתמא נישט געווען באשערט. מיט א דריי יאר שפעטער איז דאס מיידעלע געפארן אין א סטודענטישן קאנגרעס אין פראנקרייך. מיט וועמען האבן זיך די ישראלדיקע סטודענטן באפריינדעט? מיט די אראבישע סטודענטן. פארוואס? ווייל אי די ישראלדיקע אי די אראבישע דעלעגאטן האבן נישט געטרונקען קיין וויין. די אראבער טארן נישט גלאט זיי זענען דאך מוסלעמענער. און אין די זעכציגער יארן האבן די ישראלדיקע חברה נישט געוואוסט ווי אזוי מען טרינקט בכלל וויין. אזוי אז די צוויי גרופעס זענען געווען די איינציגע וואס זענען געבליבן ניכטער און האבן געקענט כאפן א שמועס. אנו, צי איז נישט די וועלט נאריש? נאר לאמיר צוריקגיין צו דער מיליטערישער קאריערע פון דעם מיידעלע. די רעקרוטסטווע. דאס מיידעלע קומט אן קיין צריפין, און ווי נאר זי גייט אראפ פונעם לאסט אויטא באגעגנט זי איר חבר'טע פון דעם גימנאזיום, וועלכע איז אנגעקומען אין דער קאזארמע א טאג פריער. זי, די חבר'טע מיט דעם טעמבל היטל, אנגעטאן אינעם חאקי מונדיר, פליוסקעט מיט די הענט, ווערט צעזעצט לאכנדיג און שרייט, בשר טרי! פריש פלייש! אזוי פלעגט מען רופן די גרינע וואס זענען נארוואס אנגעקומען אריין אין מיליטער. זעקס וואכן האט געדויערט די רעקרוטסטווע, די מיידלעך שטייען אויף גאנץ פרי, בדרך כלל איז פינף אזייגער, לויפן, מאכן געניטונגען מיט דער ביקס, אינמיטן דער נאכט שטייען זיי אויף ווידער אויף דער וואך, וואשן ריזן טעפ אין דער קיך, זיי פרעגן די קאמענדאנטין אה, עדה, צו וואס דארף מען דאס? און זי, וואס איז עלטער פון זיי מיט בלויז איין יאר, ענטפערט, כדי איר זאלט וויסן וואס אייערע מענער מאכן במשך די לאנגע יאר פון דינסט און פון מילואים. מילואים הייסט עס רעזערוו דינסט. איינמאל האט מען געגעבן די מיידלעך א האלבע שעה זיך אפצורוען, אבער דאס איז נישט געווען אומזיסט, ווייל אין א שעה ארום האט געמוזט דער מונדיר זיין טיפ טאפ אויסגעפרעסט. דאס מיידעלע האט זיך געזאגט, כ'וועל קודם פרעסן און נאכדעם זיך אפרוען. איז זי געלאפן צו דעם פרעס צימער, אבער עס איז געווען פארשלאסן. האט זי צו זיך געזאגט אז מען וועט מסתמא באלד עפענען, און זי וועט זיין די ערשטע מען וועט מען האט נישט אויפגעעפנט איז זי ווייטער געשטאנען און געווארט, און מען האט ווייטער נישט אויפגעמאכט, מיטאמאל איז דאס מיידעלע געווארן ארומגערינגלט מיט א מענגע יונגע אויסגערוהטע זעלנערינס, מען שטופט זי פון רעכטס, מען שטופט זי פון לינקס, מען שטופט זי פון פארנט, מען שטופט זי פון הינטן, ביז זי כאפט זיך שטיין אין די לעצטע אינעם עק פון די ריי, און אפ, די טיר איז ווידער פארשלאסן, און זי האט סיי נישט געפרעסט, סיי זיך נישט אפגערוהט.

די טשאמאדאנען און די זעלנערנס פארלאזן די קאזארמעס און לויפן צו די אויטאבוסן. דער שופר דערזעט דעם טעסט און פרעגט, חיילת, זעלנערין, ווי לאנג האסטו זיך צו דינען? די צוויי וואכן זענען אריבער און מען רופט אלע צו דעם וואס האט געהייסן דער טרערן אפעל. פארוואס דווקא טרערן? ווייל דארט האט מען געטיילט די פארשידענע ראלן. אוי, דאס איז נישט וואס איך האב געוואלט, דאס איז נישט וואס איך האב געחלומט, דאס איז ווייט פון מיין היים, איך וויל זיין לעבן דער היים, לעבן שטוב, אוי, דאס איז צו נאנט צו מיין היים, אזוי האט מען געהערט פון אומעטום, אן אפעל און א געוויין. נאכאמאל שטייגן די טשאמאדאנען מיט די זעלנערינס אינעם אויטא אריין, דאס מיידעלע קומט אהיים, דער טאטע ברענגט איר פון דער קאנדיטעריי א קעז קוכן, טויזנט טעמים האט מען געהאט, האט געהאט דער קוכן, טויזנט טעמים וואס האבן זיך שוין מער קיינמאל נישט איבערגע'חזר'ט. און ווייטער ווערט זי א ממש'דיגע זעלנערין. דער טעסט און די פיטא ווארטן שוין אויף דעם קומענדיגן בשר טרי, פריש פלייש, און דאס מיידעלע קומט אריין אין א ביורא, אָנגעטאָן אין דעם מונדיר, וואָס די מאַמע האָט אויסגעפּרעסט, בשעת די טאָכטער האָט זיך אָפּגערוט. אינעם ביוראָ זענען געווען אַ פּאָר לייצים, וואָס האָבן תּיכּף דערזען, וואָס פֿאַר אַ טעמעלע זיי האָבן, מיט וואָס פֿאַר אַ טעמעלע זיי האָבן דאָ צו טאָן. דאָס איז געווען זייער באַגריסונג, אַז וועסט זען, אַ מם-צדיק, כּלומר מיליטער-פּאָליציאַנט, מוזטו אים סאַלוטירן. א מזל נאר אז איינער פון די חברה האט פארשטאנען וועגן וועמען עס גייט דא די רייד, האט אויף איר רחמנות געהאט און האט זי בארואיגט ניין ניין הער נישט וואס זיי האקן דיר אין טשייניק. פאוואליע פאוואליע האט זיך געענטפערט, געעפנט א נייע וועלט. מיידלעך וואס רייכערן פאפיראסן, די אנדערע פירן א פלירט מיט באווייבטע אפיצירן, עס טרעפן זיך אויך אזעלכע וואס ווערן קראנק פונקט ווען זיי דארפן גיין צו דער וואך, אגב וועגן דער וואך איז דא צו דערציילן צוויי מורא'דיגע איבערלעבונגען. אין יענע צייטן זענען ארום געגאנגען אין די גאסן אסאך אזעלכע וואס מיר קינדער האבן גערופן משוגעים, היינט ווייסן מיר אז דאס זענען געווען מענטשן וועלכע האבן נאכאלץ געטראגן דעם ווייטיק פונעם חורבן פונעם חורבן אין אייראפע. אזא איז געווען סאניע די משוגענע. וואס האט געבעטן מיט טרערן די גימנאזיסטקע זי זאל זי לאזן האלטן די קוזינע דאס עופעלע וואס די גימנאזיסטע האט געהיט ווען איר מאמע איז געגאנגען איינקויפן. אזא איז אויך געווען בעני, א בחור וואס האט זיך ארומגעדרייט אינמיטן די נאכט נעבן די מיידעלע אויף דער וואך און האט זיי געשראקן מיט זיינע משוגענע רייד. נישט ווייט פון דער קאזארמע איז געווען א שפיטאל פאר קימפעטארינס, אין צריפין פאראן אויך היינט א שפיטאל. אוי האבן זיך פון דארט געהערט געשרייען אז ס'איז א חידוש וואס די אלע מיידלעך זענען מיט עטליכע יאר שפעטער געווארן מאמעס. דעמאלט האט מען זיי נישט דערציילט אז דאס שוועסטער אז דאס שווערסטע מיט קינדער קומט אויס שוין שפעטער ווען זייערע קינדער און אייניקלעך ווערן אליין סאלדאטן און סאלדאטקעס. יעדן פרייטאג איז געווען א גרויסער אפעל פון פֿיר הונדערט זעלנערינס, אחוץ אין די טעג ווען עס האט גערעגנט, איינמאל איז געווען ממש א מבול, אבער דאס מיידעלע האט מורא געהאט אז ביז זי וועט אנקומען צום אפעל וועט דער רעגן אויפהערן, דער רעגן האט געדויערט צוויי וואכן און דאס מיידעלע מיט דער פאן איז געווען די איינציגע אויפן אפעל, ווען עס האט גערעגנט האט דאס מיידעלע פארשטייט זיך געהאט א שירעם, איינמאל האט זי דער טאטע באגעגנט אויף דעם גאס מיטן שירעם, האט ער ממש געפלאצט פון געלעכטער, א זעלנערין פון מיט א שירעם? די זעקס טאגיקע מלחמה איז אויסגעבראכן, די זעלנערינס די זעלנערינס בלייבן טאג און נאכט אינעם ביורא, די נעכט זענען פינסטערע, מען טאר נישט אנצינדן קיין ליכט, מען זעט נישט קיין מענטשן אינדרויסן, אבער די משפחה וואס איז מיט ניינצן יאר צוריק עולה געווען פון ציפערן, צוזאמען מיט צוויי מומעס, א פעטער און א קוזין, קומען צו גיין אין דער קאזארמע און שרייען מיידעלע קום ארויס מיר האבן דיר און דיינע חבר'טעס געבראכט עסן. אוי האט זיך דאס מיידעלע פארשעמט וואס זי האט דערזען דעם קליינעם שבט טראגט אין די הענט כל גוטס. גוט, לאמיר האפן אז דארט וואו זיי געפינען זיך היינט אונזערע מיידעלע סאלדאטקעס דערלאנגט מען אויך כל גוטס פונעם פולן הארצן. נו דאס ווייסן מיר אז ס'טרעפט זיך. און איך וויל פארענדיגן מיט די רייד מיט די ווערטער פון דוד עומר כהן וואס האט געשריבן אויף דער זעלבער טריבונע אזוי, טייערע לייענער, מיין נאמען איז דוד עומר כהן, וועגן די איצטיגע טראגעדיעס וועל איך זאגן בלויז געציילטע ווערטער. אמאל איז דאס לעבן צו גרויס און די נשמה צו קליין, וועל איך אייך עפעס דערציילן וועגן מיינע פערזענליכע מחשבות ארום אטא דעם ענין. דער אידישער שרייבער פון האלאנד הארי מוליש זכרונו לברכה פלעגט זאגן איך בין די צווייטע וועלט מלחמה. הארי מוליש'ס טאטע איז געווען אן עסטרייך-אונגערישער קאלאבעראטאר און די מאמע זיינע איז געווען א יעקע. אויב אזוי קען איך זאגן אז איך בין דער היינטיגער קאנפליקט. פארוואס עפעס דווקא איך? כאטש איך וואוין נישט אין ישראל און האב נאר איינמאל באזוכט די ארץ הקודש, דערקלערט איך אזוי, צו מיין נאמען דוד עומר געהערט א שטיקל געשיכטע. ווען מיין טאטע מאמע האבן זיך אין נײַנצן דרײַ און נײַנציק דערוואוסט וועגן מיין באלדיגן אנקום אויף דער וועלט, האבן זיי באשלאסן מיר צו געבן סיי א אידישן סיי א מוסלעמענישן נאמען, אויף צו פארשרייבן זייער האפענונג אז ס'זאל זיין שלום אין ארץ ישראל. ס'איז געווען אין די צייטן פון אונטערהאנדלונגען אין אסלא, אין וואס איך דערמאן זיך כמעט יעדן טאג. אויב זיי האבן אויסגעקליבן דעם נאמען אומאר צוליב דעם עגיפטישן אקטיאר אומאר שאריף, צי צוליב דעם פערסישן דיכטער און כלל-געלערנטער אומאר כיי-כיאם אדער כיאם, קען איך אייך נישט זאגן. דער טאטע געדענקט דאס נישט און צו פרעגן די מאמע האב איך שוין נישט קיין אופן. זאל זיין איך וועל זיי ביידע מכבד זיין און זיין אן אקטיאר אין דער שולע און א דיכטער אויף דער אידישער גאס. מיט ווערטער אויף פאפיר און אין די לעקציעס וועל איך קעמפן. קעמפן וועל איך ביז וואנען דער נאמען דוד עומר וועט שוין נישט זיין קיין אקסימאראן. סיי נישט אין ישראל און סיי נישט אין קיין שום לאנד אויף דער וועלט. מיט די נעמען מיינע וועל איך קעמפן פאר שלום צווישן לענדער, שלום צווישן רעליגיעס, און שלום צווישן מענטשן גופא. די נעמען זענען ביי מיר אן אני מאמין אפילו אין די סאמע טונקעלע מאמענטן, אין די פארגאנגענע טעג דערמאנט מיך די קאמבינאציע דוד עומר

אזוי, אין פאסקודנע צייטן לעבן מיר. אומעטום האבן באנדיטן פון אלע מינים זיך אינגאנצן צעגארגלט, צעגארטלט, די מלחמה אין אוקראינע, די מארדן און די עטנישע רייניגונגען פון די ארמענער אין קאראבאך, און איצט איז מען דערגאנגען אויך צו אונז. ווען דער בראך האט געטראפן די אידישע מדינה בין איך געווען אין בערלין, כ'האב געשפילט דארט עטליכע קאנצערטן מיטן בערלינער פילהארמאנישן ארקעסטער. יעדעס מאל ווען איך שפיל אין יענער דייטשישער שטאט און דאס דארטיגע פובליקום גריסט מיך מיט אפלאדיסמענטן, טראכט איך, נו, אדאלף, וואו ביסטו און וואו זענען מיר? און וואו בין איך? יא, דו האסט גענומען מיט זיך א דריטל פון מיין פאלק, און דאך לעבן מיר, האלטן מיר אין איין מאכן וויכטיגע וויסנשאפטליכע אנטפלעקונגען לטובת דער גאנצער מענטשהייט, מיר האלטן אין איין שפילן וואונדערשיינע מוזיק און פארשאפן פרייד דערמיט מיליאנען מענטשן איבער דער גארער וועלט, בתוכם אין דיין לאנד גופא. אצינד היטלער'ס אידעאלאגישע יורשים אונז ווידער פארניכטן, זיי האבן נישט אויסגעלערנט די לימודים פון דער געשיכטע, נישט פארשטיין אז אונזער פאלק איז אומשטערבליך, מיר זענען אלט צוויי דריי טויזנט זיבן הונדערט יאר, אין משך פון אט דער גאנצע צייט האט מען אסאך מאל געפרואווט אונז אויסראטן, נאר אף על פי כן לעבן מיר און וועלן אייביג לעבן, ישראל חי וקיים.

מען קען נישט זיין קיין חכם אין לעבן, און מיינען מיינט עס אז אפילו דער סאמע פעהיגסטער און דער סאמע קליגסטער מענטש אויף דער וועלט קען ניט פאראויס זאגן און פאראויס וויסן די צייט, די צייט פון שמחות און די עת צרה, אין סאמע שרעקליכסטן חלום האבן מיר פאלק ישראל מיין איך ניט פאראויס געזעהן אז דער פרייליכסטער יום טוב פון יאר שמחת תורה וועט פארוואנדלט ווערן אין א טרויער טאג, אין א דאטע, וואס אן קיין שום ספק וועט אויף אייביג בלייבן אין אונזער נאציאנאלן זיכרון ווי א טאג וואס איז געגליכן געווארן צו א שואה, צו א נאציאנאלער קאטאסטראפע. מיין לעבן, פונקט אזוי ווי די לעבנס פון אלע בני ישראל אויף דער וועלט, האט זיך ווי

וואס וועט מען טון מיט די כאמאסישע מענטשן פרעסערס וועגן וועלכע אזוי זארגט זיך דער גענעראל סעקרעטאר פון אונו? מיר איז אלץ איינס צו מען וועט זיי אויפהענגען ווי די דייטשישע נאציס צו מען וועט זיי שיסן צו זיי וועלן אליין פעגערן אין דער טורמע, לויט מיין מיינונג, פאר זייער פארברעכנס, מען דארף זיי יעדן טאג צען מאל הענגען און זיבן מאל שיסן, ווייל פאר אזעלכע אויסמענטשן, אפילו די כף הקלע'ן פון גיהנם זיינען ניט גענוג כדי צו שטילן דעם ווייטיק פון אידישע מאמעס וואס זענען געווארן עדות פון די אוממענטשליכע שחיטות פון זייערע קינדער, איך וויל זיך מודה זיין אז אמאל ווער איך א פארטיגער תשר"ק און דערלויב זיך א קלער צו טון אז ניט דער מענטש איז א פראדוקט פון דער פראגרעסיווער נאטור עוואלוציע נאר די ווילדע רויב חיות זענען א רעזולטאט פון דער רעגרעסיווער דעגראדאציע פון א געוויסער צאל מענטשן אזוי צי אנדערש נאר מיר איז קלאר

קעפ אז זיי זענען די אריער, זיי די כאמאסאווצי זענען די העכסטע ראסע וואס קען און דארף באפרייען די וועלט פון די אידן, אך מענטשן מענטשן. קיין איין זאך פון דער געשיכטע קענען זיי ניט אנלערנען אז דאס בייזע ווערט שטענדיג באהערשט און ניט.

די אויסגעווייקטע אויגן, אויסגעוויינטע אויגן פון די עלטערן און קינדער וואס הערן ניט אויף צו האפן אז זייער אייגענע וועלן זיך וואס גיכער אומקערן פון דער פאשיסטישער געפענגעניש. איין זאך אבער קען איך קען איך ניט אויפנעמען, איך מיין דעם נייען באגריף דער שווארצער שבת, אז אזא נאמען איז נישט אידישליך און.

אבער איך בין בין זיכער אז דער קלארער אידישער שכל וועט זיך שוין געבן אן עצה, ווייל אויף יעדנפאלס דער פארשטערטער שבת כ"ב בתשרי וועט אויף אייביג בלייבן

איך דארף זיך מודה זיין אז מיר איז געפעלן געווארן אנצייכענען מיינע אוידיציעס אויף אן אלטן אידישן אופן לויט דער וואכן-פרשה. דער געדאנק איז אוודאי נישט קיין נייער און זיכער אז נישט ער איז נישט מיינער. א געוויסע צייט מיט יארן צוריק האב איך געהאט א קאנטראקט מיט א גרויסער פירמע וועלכע האט זיך באשעפטיגט מיט כלערליי יורידישע עניינים און צווישן זיי געזוכט יורשים פון יענע אידן וועלכע זענען אומגעקומען אין די מלחמה צייטן אבער איבערגעלאזט א געוויסע סומע געלט אין פארשיידענע איראפעאישע און אמעריקאנער בענק זייער אפט דער איינציגער באווייז

איז תמיד געשטאנען דאס יאר, אויך אויף אידיש. ביי איבערזעצן די פאסט קארטלעך האב איך זיך אנגעשטויסן אויף א זייער אינטערעסאנטער טענדענץ, כמעט אלע דאטעס, איינרעכנדיג דאס אידישע יאר, זענען געווען, ווי זאל איך עס איידל זאגן, נישט געשטויגן נישט געפלויגן. עס האט גענומען א גוט שטיקל צייט ביז כ'בין געפאלן אויפן שכל, אויף אזא אופן, נוצענדיג דעם אידישן לוח פלעגן די מענטשן איבער שיקן זייערע נאענטע די נומערן פון זייער באנק קאנטא, און צום סוף אויך די שטאט וואו דער באנק געפינט זיך. אָט דאָס שפּיצל האָט געהאָלפֿן דער גרױסער יושרדיקער פֿירמע אױס צו געפֿינען סײַ די באַנק, װוּ די אומגעקומענע ייִדן האָבן געהאַלטן זײער ביסל מעות. זינט יענער צײַט אױך איך האָב אָנגעהױבן צו ניצן דעם ייִדישן לוח, צוגעבנדיק צום לוח אױך דעם נאמען פון דער וואכן פרשה. איך דערמאן זיך אין א שיינער לעגענדע, א מדרש צו דער וואכן פרשה ויצא, וועלכע דערציילט וועגן איינער פון די טעכטער פון שלמה המלך, א מיידל א שיינקייט וואס אזא האט נאך די וועלט נישט געזעהן, נאר וואס? שלמה המלך האט געקראגן פון הימל א סימן אז זי, זיין געליבטע טאכטער, וועט חתונה האבן מיט אן ארעמאן, און שלמה האט באשלאסן אויסצופרואוון צי די מענטשן קענען עובר זיין דעם הימל-אורטייל. שלמה האט אויפגעבויט א שלאס אויף א ווייטן אינזל און אהינצו. האט ער איבערגעפירט זיין טאכטער און ארום געריגלט דעם פאלאץ מיט אזויפיל וועכטער אז אפילו א מויז האט נישט געקענט זיך אריין שמוגלען אינעם פאלאץ, און אט אמאל איז געשען אז אין א ווייטער שטאט האט איינער, א היימלאזער בחור, געזוכט אן ארט איבערצונעכטיגן און דערזען א גע'הרג'עטן אקס און געמאכט זיך א געלעגער צווישן זיינע ריפן. ווען ער איז אנטשלאפן געווארן איז פלוצים געקומען צו פליען א ריזיג פויגל, דערזען דעם אקסן-קערפער, אונטערגעכאפט אים מיט די פיסלעך און.

און דער בחור האט זיך גלייך אוועק געזעצט צו שרייבן א כתובה און אונטערגעשטראכן אז דער מלאך מיכאל און דער מלאך גבריאל זענען די עדות. אט אזוי איז דאס געשען, די פרינצעסע האט באהאלטן דעם מאן אירן ביי זיך אין צימער, און ס'איז געקומען די צייט און די וואך האט פלוצים דערהערט, געוויין פון א פיצל קינד באין ברירה האט מען ארויסגערופן דעם טאטן שלמה המלך'ן ווייל קיינער האט נישט געוואוסט ווי אזוי דער אינגערמאן האט זיך אריינגעשמוגלט אינעם פאלאץ נו אינגערמאן.

זשורנאליסטן, יעדער קרעכץ פון דעם אדער אנדערן כישוף מאכער ווערט צעבלאזן איבער דער וועלט מיט א ליכט שנעלקייט, און נאך מער פארטשאדעט די שוואכע געהירן פון די הילפלאזע בשר ודם'ניקעס, די.

גלענצנדיגן דיפלאם פון הארווארד און אפילו ניט קיין פרימיטיווע סאכע גארנישט, עס ווייזט אויס אז דער עמך נעטיגט זיך אין די פאלשע נביאים און אין סתם אין סתם מאן כיס בוידעם קלאץ טרייבער, ווייל. איר געדענקט דאך א ווערטל וואס אלע האלטן אז דאס איז אן אראביש ווערטל, וואס ווער ווען, אויב מאגאמעט קומט נישט צום בארג קומט דער בארג צו מאגאמעטן. אין דער אמת'ן איז דאס א פאראפראז פון אן אוראלטן אידישן מדרש צו אונזער היינטיגער פרשה ויצא, און קלינגען קלינגט עס אזוי, אמאל גייט דער מענטש צום זיווג זיינעם

עס איז געווארן בין השמשות, און יעקב האט אנגעהויבן זיך גרייטן צום שלאף. ער האט איבערגעטראגן צוועלף שטיינער פונעם מזבח וואס האט אויסגעבויעט זיין זיידע אברהם אבינו, און זיי צעלייגט ארום און ארום, אז די ווילדע חיות זאלן נישט קענען צוטרעטן צו אים. איין שטיין האט ער אונטערגעלייגט אונטערן קאפ.

מיך אינטערעסירט וויפיל פון מיינע קינדער וועלן ווערן רשעים, און יעקב האט צעשטעלט צוועלף שטיינער פונעם מזבח, א ווארף געטאן אויף דער ערד א ראגאזשע און זיך אוועקגעלייגט שלאפן. ווי נאר יעקב איז אנטשלאפן געווארן האבן די צוועלף שטיינער אנגעהויבן זיך קריגן.